בעזר השם מסכת בבא קמא דף ס"ו, מיר שטייען דף ס"ה עמוד ב' אינמיטן די עמוד, א פינטעלע דארט, אמר מר וחכמים אומרים, די ערשטע שטיקעלע שיעור ביז די ביז די אנהייב פון די ברייטע שורות בערך איז א השלמה צו א ברייתא וואס מיר האבן געלערנט, ס'האט זיך אנגעהויבן אויף עמוד א', ס'גייט אריבער דף ס"ה עמוד ב'. די ברייתא וואס מען האט געברענגט דא איז געווען אז וואס איז די הלכות אויב ס'איז דא א מענטש וואס מצד אחד האט ער געשווארן א שבועה אז ער האט נישט געלט ביי זיך, ער איז געווען א שומר, און ער האט געזאגט א ליגנט אז ס'איז געגנב'עט אלעס און ער האט געשווארן און נאכדעם איז ער מודה, די חלק פון די מעשה איז מחייב פאר דער מענטש קרן חומש ואשם, א פסוק אין די תורה, דאס איז אשם גזילות, א שומר וואס איז מכחיש על ידי שבועה אז ער האט עס נישט, און ער קומט און ער איז מודה, אזא סארט מענטש איז קרן חומש ואשם. מצד שני, איז דער מענטש געווען א טוען טענת גנב, דאס הייסט ער האט געהאט א סיבה אז ער זאל ווערן מחויב כפל, איז ער איז מחויב כפל מצד אחד און חומש ואשם מצד שני, ווי ווי איז זיך עס משתלב צוזאמען, געווען דריי שיטות אויף דעם, רבי יעקב האט געהאלטן אז משלם תשלומי כפל ואשם וחומשו עולה לו בכפילו, מיר האבן געהאט געלערנט אז ס'מיינט אז אויב די חומש מיט די כפל זענען די זעלבע פרייז, די גמרא האט געזאגט ווי אזוי ס'איז שייך, ס'איז שוין מיר האבן שוין געלערנט, איז איינע דעקט פאר די צווייטע. אויב ס'איז נישט די זעלבע פרייז באמת דעקט עס נישט און מ'דארף עס טאקע משלים זיין. נאכדעם איז געווען א שיטה פון חכמים אומרים און מיר קענען נאך זען די ערשטע שורה דא אויף עמוד ב'. די שיטה פון די חכמים איז אז בראשו וחמישיתו, דאס הייסט אז אין די תורה שטייט איינע לעבן די צווייטע, מיר קענען עס זען אין תורה אור השלם, והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, האט מען געלערנט אזא הלכה, ממון המשתלם בראש, לאמיר זאגן מ'צאלט נאר קרן, א מצב וואס ס'קומט נישט אריין די סוגיא פון כפל. דארט, נאר דארט די תורה אז מוסיף חומש. אבער ממון שאין משתלם בראש, יעדע סארט מצב וואס די מצב האט צוגעברענגט אז ס'איז דא א חיוב כפל, נישטא קיין דין חומש. ער לערנט א גזירת הכתוב וואס קיינמאל דארפסטו נישט רעכענען וואס צו טון אויב דו האסט א מצב פון חומש מיט כפל איינער זאל דעקן, ס'איז נישטא קיין חיוב חומש בכלל וויפיל ס'דא כפל, און נאכדעם איז געווען א שיטה פון די הייליגע רבי שמעון בן יוחאי אומר אז אויך די חלק פון אשם איז נישט דא, ברגע ס'דא כפל איז אזוי ווי ס'איז נישטא קיין חומש איז אויך נישטא קיין אשם, יעצט גייען מיר צו דער אמר מר און מיר גייען איבער די הבנה פון די שיטה וחכמים אומרים, אמר מר וחכמים אומרים בראשו וחמישיתו ממון המשתלם בראש, מוסיף חומש, דאס איז ווען מען צאלט נאר קרן, ראש איז די פאסיגע ווארט אויף קרן ווייל דאס איז אזוי ווי די עיקר תשלום, דאס איז נתחסר געווארן, דעמאלס צאלט מען חומש, ממון שאין משתלם בראש אין מוסיף חומש. זאגט די גמרא אז רבי שמעון האט געהאלטן אז א אשם נישט, אבער חכמים האבן נישט דערמאנט אשם, אבל אשם מייתי, די חכמים האבן געלערנט אז מען צאלט א אשם אפילו אין אזא מצב וואס איז נישט נאר דא קרן, פרעגט די גמרא מאי שנא חומש דלא משלם, פון וואו איז נובע די שיטה פון די חכמים מען צאלט נישט קיין חומש, דכתיב בראשו וחמישיתו, לערנט מען ארויס אז אז חומש איז נאר דא ווען עס איז דא נאר ראש, דאס איז נאר דא נאר כפל, פרעגט אבער די גמרא, אשם נמי לא משלם, דאס די נוסח דארף זיין אשם נמי לא ישלם אזוי ווי. אשם זאל אויך נישט צאלן, פארוואס? דכתיב בראשו וחמישיתו ואת אשמו, די פסוק פארט און פירט אויס אז ער דארף אויך ברענגען א אשם, קומט אויס אז בהמשך פון יענע פסוק איז משמע אז פונקט אזוי ווי חומש איז תלוי נאר אויב ס'דא א תשלום קרן, איז דער אשם די זעלבע זאך, וואס די חילוק? און בעצם רבי שמעון האט בעצם אזוי געלערנט, פארוואס האבן די חכמים געמאכט א שפאלט צווישן די חומש מיט די אשם? ענטפערט די גמרא, אמרי לך רבנן, את פסקיה קרא, זיי ווילן דא זאגן אז ס'שטייט למעשה צווישן דעם ראש מיט דעם חומש איז נישטא קיין את, ווייל ס'שטייט דארטן בראשו וחמישיתו, ס'האט ממש צוזאמען, איז חומש איז תלוי אין ראש, אבער ס'דא פאר ס'שטייט די ווערטער פון ואת אשמו ישלם, פון ואת אשמו איז דא ואת, ואת איז שוין מפסיק, דאס האט שוין נישט מיט די בראשו, ר' שמעון בן יוחאי וועט דיר ענטפערן אז ס'שטייט ואת איז אבער אזוי ואת ערביה קרא. די וואוו איז ער מקשר אויף צוריק, ורבנן אמרי לך, די רבנן זאגן דיר, וואוו קען נישט מקשר זיין, פארוואס? ווייל ווען די תורה וויל באמת אז די אשם זאל זיין תלוי אין דעם סוגיא פון בראש, וואלט רחמנא לא וואוו ולא את. די את איז מחלק, די וואוו איז אפשר מאכט עס אביסל רואיגער, אבער ס'ווערט נישט מבטל דעם את, ווייל אויב דו ווילסט אינגאנצן מבטל זיין אז ס'זאל זיין ברציפות אין דעם פסוק כדי צו ווייזן אז איינער איז תלוי אין די צווייטע וואלט נישט געשטאנען ואת איז הגם אז עס שטייט א וואוו איז אשם האט אנדערע הלכות רבי שמעון בן יוחאי אמר לך את לא סגי דלא כתב איך מוז שרייבן את לאפסוקי בין ממון גבוה לממון הדיוט איך רעד וועגן קרן וחומש וואס האט מיט יענעם אשם האט מיט רבונו של עולם הלכך אתא וואוו ערביה קרא טענה'ט רבי שמעון די תורה האט עס געלייגט צוזאמען די מאקסימום וואס די תורה האט געקענט האט נישט געקענט לייגן מער צוזאמען, עפעס מוז שטיין צו מפסיק זיין צווישן ממון גבוה מיט ממון הדיוט, איז על כל פנים, דאס איז געבליבן די מחלוקת צו אשם איז אויך תלוי אין א מצב וואס איז נאר דא קרן אדער נישט, עד כאן איז דער שטיקעלע גמרא, געהערט צו די פריערדיגע שיעור, יעצט. איז מרובה שבמרובה. אמר רב אילא, דאס איז אביסל א לייכטע גמרא, עס איז נישט שווער, אמר רב אילא, גנב טלה ונעשה איל, א מענטש וואס האט גע'גנב'עט א בהמה אין א יונגערע שלב, טלה, און א יאר שפעטער ווערט ער א נאמען איל, און דאס איז וואס איז געשען, עס האט זיך מתפתח געווען, טלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, ער האט גע. יא, ער קען עס צאלן ווייניגער ווי א יאר, אדהכי והכי, ער גייט אריבער די גבול, ער ווערט פון א עגל א פון א טלה א איל, עגל נעשה שור, נעשה שינוי בידו וקנאו, איז דער גנב, ס'רעכנט זיך אז נאך זיין מעשה גניבה איז שוין אויך געשען א שינוי, און ער איז דאס קונה אינגאנצן, אז יעצט אויב ער טבח ומכר, שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר. איז כדי פארשטיין די הלכה, פשוט וויסן די מציאות, די די הלכה, די פשוט'ע פסוקים, אז ווען א גזלן גזל'ט א חפץ, און דאס איז. נישט ווייל מען ברענגט עס אן מבחוץ, דאס איז די יסודות פון מרובה מיט הגוזל עצים, מען לעבט אויף דעם דא, אז ווען א גזלן גזל'ט א חפץ איז דא צוויי שלבים, שלב א', אז ער האט געטאן א פעולה פון קנין, עס אריין צו נעמען ביי זיך, משכו על מנת לגוזלו, הגביהו על מנת לגוזלו, די חלק לייגט עס אריין ביי אים אין רשות, אבער עס הייסט נאך שלב א' ביי אים אין רשות, וואס מיינט דאס אז יעצט אפילו ס'פאסירט א אונס וואס א נארמאלע מענטש וואס פטור אויף אונס, וואס האט ער געקענט טון, אבער וויבאלד אז ס'איז שוין אריין ביי דיר ביסטו שוין מחויב אין יעדע זאך, דו דארפסט צוריקגעבן. אונס איז דיין פראבלעם, איז די די פעולה וואס ער טוט איז די זעלבע סארט פעולה וואס מען טוט ווען ראובן וויל מקנה זיין א חפץ פאר שמעון, ס'איז די זעלבע משיכה, די זעלבע הגבהה, נאר ווען ראובן מיט שמעון טוען עס איז די דעת ביידע האלטן מיט, ביידע ווילן, איך וויל עס אריבערפירן צו דיר. אבער ווען א גזלן טוט דאס און יענער וויל דאך נישט, איז די פעולה די זעלבע, אבער די דעת וואס ער האט טאקע על מנת לגוזלו, לייגט עס אריין ביי אים אין רשות להתחייב באונסים, אין תוס' אין הכונס ווערט עס ארומגערעדט דער ענין אין נ ו עמוד ב' אויבן, דארטן איז געשטאנען כיוון דאפקוה קיימא ליה ברשותיה לכל מילי, ווען א גזלן האט עס ארויסגענומען גייט עס אריין ביי אים אין רשות לכל מילי. ס'איז דא אבער א שלב ב', זייער זייער וויכטיג, ווייל דאס הייסט שינוי. שינוי מיינט אז נאכדעם וואס עס געפינט זיך ביי די גזלן, אויב האט דער גזלן געמאכט א שינוי, ערשטע משנה הגוזל עצים, ער האט עס געפארבט, ער האט געטאן א פעולה צו משנות דעם חפץ, שינוי דא מיינט מען שינוי אין די מהות. ער דאס משנה די חפץ אליינס, דעמאלס גייט עס אריין ביי אים רשות אסאך שטערקער, נארמאל איז די טייטש עס גייט אריין ביי אים רשות אינגאנצן, אבער בעיקר איז עס נוגע אז היינט קען ער צאלן פאר די בעלים געלט און נישט די חפץ. והשיב את הגזילה אשר גזל, לערנען מיר ארויס ווען די חפץ איז נאך אין די מצב אשר גזל, דאס איז די זאך וואס איך האב גע'גנב'עט, איז די חיוב אויף דעם אליינס, ער קען נישט זאגן איך גיב דיר געלט, עס איז א מצב פון א חמסן. גיב מיר נישט די געלט, גיב מיר צוריק מיין חפץ. אבער אויב האט ער געמאכט א שינוי, איז נישט שייך צו מקיים זיין והשיב מיט דעם חפץ, דער חפץ איז שוין נישט יענער חפץ, ווייל ס'איז נשתנה געווארן, איז דעמאלטס איז דער חיוב פון והשיב איז אז ער גיבט אפ געלט. אונזער גמרא זאגט אזוי, ער איז געגאנגען א ער איז געגאנגען א מענטש און ער האט געגזל'ט א טלה, ונעשה איל, ס'איז געשען א שינוי אבער פון זיך אליינס. די ווארט פון זיך אליינס דא איז נישט נאר ווייל דאס פאסירט צו יעדע טלה, דער אייבערשטער העלפט ס'וואקסט ס'ווערט א איל, מ'דארף גארנישט טון, ס'איז אויך, ס'הייסט אליין ווייל מ'האט גארנישט געטון צו דעם, אבער נאך מער אז ס'איז עומד אויף דעם. אמאל קען פאסירן צו א זאך אז ס'איז געשען פון זיך אליינס אז ס'האט גערינען וואסער, נישט ווייל ס'האט געדארפט געשען אבער ס'איז געשען, אבער דא נאך שטערקער ווי דעם, דאס דארף געשען מיט אים, ס'איז טבעי, אז א טלה ווערט א ווערט א איל, א עגל ווערט א שור. די חידוש פון די גמרא פון רב אילעא איז אז ס'הייסט א שינוי, און אויב ס'הייסט א שינוי גייט עס זיין אים שטערקער ווי ס'איז געווען פריער, וואס איז דאס נוגע? זאגט דאך אז זאגן וואס איז נוגע? לאמיר זאגן א פשוטע גזלן גייט און איז טובח ומוכר, זאג איך, נישט נאר ער האט גע'גנב'עט, נאר ער איז נאך געגאנגען טובח ומוכר. איז אויב אזוי דארף ער צאלן ד' וה' אבער דאס איז אלעמאל אויב די טובח ומוכר איז געווען פארדעם וואס עס איז געווען א שינוי. דעמאלטס טבחתי ומכרתי את שלך. אבער אויב איך האב געמאכט פארדעם א שינוי האט זיך געענדיגט די מעשה מיט דעם שור. יעצט דארף איך צאלן כפל וואס די גנב האט געדארפט. און נאכדעם געענדיגט. וואס איך האב געטון נאכדעם מיט דעם, כ'מיין ס'איז שוין נישט געווען זיינע, איז נאר אויב געמאכט א שינוי, און נאכדעם טבח ומכר איז נישט דא קיין ד' וה', ר' אילעא זאגט א חידוש על גבי זה אז דאס הייסט א שינוי. דאס איז וואס ר' אילעא האט געזאגט. דא איז דא א גרויסע מחלוקת ראשונים, אז רש"י האט עפעס דא געקוועטשט, און רש"י האט געזאגט אז דער שלו פון ר' אילעא איז נישט ביזן סוף, נאר ער מיינט צו זאגן נאר לגבי טביחה ומכירה. אבער לגבי והשיב את הגזילה קען זיין דאס וואלט נישט געווען ביזן סוף, אבער די ראשונים דינגען זיך אויף רש"י, נאך יא אבער די טייטש מאר מאר אויס די טייטש וויל איך זאגן אויף טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור, די חידוש איז אז הגם עס איז ממילא הגם ער האט גארנישט געטון עס איז עומד אויף דעם הייסט עס נעשה שינוי בידו וקנאו אינגאנצן מער ווי די מעשה קנין פון פארדעם, אויב אזוי איז טבח ומכר שלו הוא טובח שלו הוא מוכר איז ער פטור פון ד' וה' איתיביה ר' חנינא לר' אילעא און דאס די גרויסע דאס די צוויי שיטות וואס שפעטער גייט מען זאגן כולי עלמא לא פליגי. ווער איז דער פליגי ר' אילעא מיט ר' חנינא וואס פרעגט ער פון אים? ר' חנינא איז דער בר פלוגתא, ער האלט נישט אזוי, ער האט געפרעגט פון א ברייתא ווייל לכאורה שטייט קלאר אין די ברייתא נישט אזוי, שטייט גנב טלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כעין שגנב. איז די כעין שגנב קאסט א קווארט בלוט. דאס הייסט אזוי, ער צורודערט אונז סתם אזוי ווייל אונז האבן געהאט געלערנט פון רב די ערשטע סוגיא פון מרובה קרן איז כעין שגנב כפל ד' וה' איז כשעת העמדה בדין, אזוי נישט מיר נישט דיר געבט זיך די ברייתא אזא שמוגל אריין, די ברייתא זאגט אז אלעס איז כעין שגנב, איז רש"י זאגט. גיב זיך נישט אפ מיט דעם יעצט ווייל מ'האלט אינמיטן א סוגיא, רש"י זאגט אונז, אקמא מוסיפינן לרב מיהא דאמר תשלומי כפל וד' וה' כשעת העמדה בדין, אנטשולדיגט רב האט געזאגט די הלכה, איז שפעטער גייט די גמרא אליינס פרעגן די קשיא, אז די צוויי ווערטער איז א קשיא אויף רב. דא איז דא נאך א קשיא. וואס דאס באמת ס'פאדערט זיך אז מ'זאל זיך נישט אויף די אויף די יסוד האבן מיר נעכטן נישט גענוג מ'דארף עס נוצן אלס ידיעה ווען מ'גייט דא אין מרובה רב האט געזאגט א הלכה קרן כעין שגנב און כפל ד' וה' כשעת העמדה בדין מ'האט געהאט געפרעגט קשיות אויף רב אפאר מאל און מ'האט געהאלטן אין איין מצמצם זיין רב נע רב האט נישט גערעדט לגבי אלע סארטן אופנים נאר לגבי יוקרא וזולא און נאכדעם האט מען געגאנגען און מען האט געזאגט היכי דמי, אנע געווען פיר נאכדעם איינס, אנע איינס נאכדעם פיר, ביז מען האט אנגעקומען און רב האט גערעדט וועגען דעם. ס'איז דא איין וויכטיגע ידיעה וואס מ'דארף מיטנעמען תוך כדי יענע שקלא וטריא, אז רבה האט געהאט געברענגט א מימרא אז אויב א מענטש איז געגאנגען און האט גע'גנב'עט א חפץ תברה או שתייה, ער האט גערעדט וועגען אזא עה ווען א מענטש איז געגאנגען און האט זיך, לאמיר זען אינעווייניג דא אויף אויף ווען מ'געהאט געפרעגט די קשיות. וואו איז דאס? דאמר רבה, לימא פליגא, דאס זאל מען דארפן איבערלערנען די צוויי שורות, עס איז גוט וויכטיג פאר אונז. לימא פליגא דרב אדרבה דריי שורות פאר די ברייטע שורות אויף עמוד א'. דאמר רבה, האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה, מעיקרא שויא זוזא לבסוף שויא ד' זוזי. איז געשטאנען דארטן תברה או שתייה, ער האט געטאן א פעולה עס צו צוברעכן, סיי אויב ער צוברעכט עס, סיי אויב ער טרינקט עס, ער איז עס מאבד מן העולם, משלם ד' איתבר ממילא משלם זוזא, איז די קשיא דארטן איז געווען אז ווען מען קוקט ווען ער איז, דארט רעדט מען וועגן צאלן דעם דעם קרן, זאגט מען דעם קרן ווען דו האסט געמאכט א פעולה בידים, איז דעמאלס צאלסטו נישט כעין שגנב, דו צאלסט שפעטער. רב האט געזאגט אז קרן איז כעין שגנב, רבה זאגט אז תברה או שתייה איז אויף די שפעטערדיגע שלב, און די גמרא האט געענטפערט אז כי קאמר רב כגון דמעיקרא שויא ד' ולבסוף שויא זוזא, דאס איז קרן כעין שגנב. יעצט די הלכה פון רבה זענען די מפרשים מסביר אויף אפאר אופנים, ס'דא מחלוקת ראשונים אין דעם, פארוואס האט רבה געלערנט אז ביי תברה או שתייה דארף ער צאלן לפי די שפעטערדיגע שלב, און רבה איז נישט קיין סתירה מיט דעם. וואס איז געווען די גמרא שו ע? וואס איז רב נישט קיין סתירה אויף רבה? ווייל רב האט גערעדט אז אנהייב איז עס געווען ווערט אסאך און נאכדעם איז עס געווארן ווערט ווייניג איז די קרן דארפסטו צאלן די ארגינעלע פרייז און די כפל ד' וה' דארפסטו צאלן אזוי ווי די קלענערע פרייז מיט די סברא פון דעם ראש אז די חיוב איז ערשט געקומען שפעטער אויב אבער אבער די קרן דארף זיין כעין שגנב אבער אויב לאמיר זאגן ס'איז געווארן מער און נאכדעם האט ער עס מאבד געווען מן העולם וועט ער דארפן צאלן קרן אזוי ווי די צווייטע פרייז. פארוואס קומט אויס סיי רב און סיי רבה האלטן אז אויב די קרן איז געווען ווערט ווייניג און נאכדעם איז עס געווארן ווערט מער און כ'האב עס מאבד געווען בידים נאכדעם דארף איך צאלן די שפעטערדיגע פרייז אויב ס'איז נאר געווען אויב ס'איז געווארן ווערט ווייניגער איז דעמאלטס איז דא א קרן כעין שגנב איז ס'איז נישט די פשט איז אז מ'גייט מיט אים סתם לחומרא. נאר ס'איז דא א יסוד וואס כולי עלמא מודה אז אויב א מענטש איז געגאנגען נאך די גניבה און ער האט עס נאכאמאל מאבד געווען מן העולם, די ערשטע עוולה געווען ער האט עס גענומען ביי זיך, צווייטע עוולה געווען ער האט עס מאבד געווען מן העולם, איז דעמאלטס איז ער ער ווערט נאכאמאל מחויב. און פאר דעם איז דא א נייע כעין שגנב, ווייל דעמאלטס האט ער נאכאמאל געמאכט א גנב. דאס איז די יסוד פון רבה. איז ווי אזוי מען זאגט דאס איז דא א פאר גענג, אנדערע זאגן ער האט געטאן צוויי מעשה גניבות. געטאן די ערשטע מעשה גניבה, צווייטע מעשה גניבה. איז אויב ס'איז געווארן ווערט מער דארף ער צאלן די מערערע פרייז פשוט ווייל ער האט עס נאכאמאל געגנב'עט דעמאלטס, אויב ס'איז געווארן ווערט ווייניגער איז דער פשט ער ווערט נישט פטור יעצט, ער ווערט נישט אויס, ער האט דעמאלטס געגנב'עט יענע עוולה ווערט נישט אויס, ער געטון נאך א עוולה. ער האט עס געגנב'עט נאכאמאל ווען ס'איז געווען ווערט א זוז. יא, ס'איז שוין, דאס איז איין וועג. א אנדערע וועג פון ראשונים וועלכע איז זייער גרינג איז אז ס'איז נישט אלס גנב, ס'איז אלס מזיק. תברא או שתיה אז מען צאלט דארפסט צאלן פאר דעם חפץ איז ווייל דו האסט געטון א נייע עוולה צו יענעמס חפץ און די נייע עוולה לאו דווקא איך העל אן פון די נייע עוולה גנב כ'העל אן פון די אנדערע עוולה מסכת בבא קמא פון פריער ער איז געווען א מזיק כך או כך האט ער מזיק געווען יענעמס א חפץ יעצט צאלסטו אלץ מזיק. איז די קרן כעין שגנב איז לפי די שפעטערדיגע שלב בשעת תברא או שתיה ווערט א נייע חיוב תשלומין דאס איז די יסוד הדברים אה איז נישט דא וואס צו צאלן ווייל ער צאלט שוין פאר יענעם חפץ דארף עס נישט משלים זיין צוויי מאל ער דארף קרן כעין שגנב מיינט זיי משלים די חיסרון יא אה די גאנצע רב מיט רבה האט נישט מיט טבח ומכר. ווייל ווייל ווייל מיר רעדן יעצט מיט דעם קרן כעין שגנב ווען אזוי צו אזוי רב מיט רבה רעדן ווען איז קרן כעין שגנב און ווען איז קרן כעין א שפעטערדיגע שלב. תירוץ איז אלעמאל איז בעצם קרן כעין שגנב, נאר ער האט געטון נאך א פעולה צו עס מזיק זיין, ווערט ער נאכאמאל מחויב אלץ קונה אדער אלץ מזיק, און דעמאלטס איז דא א נייע כעין שגנב, אבער דעמאלטס איז עס געווען טייערער, צאלט ער די טייערע פרייז. דאס איז א דין וואס מען דארף געדענקען, אבער עס איז נוגע בעיקר לגבי די סוגיא פון קרן כעין שגנב. רש י דערמאנט עס דא וואו מיר שטייען, ווייל ס'קומט אריין נאכאמאל, ווען מיר האבן יעצט געלערנט א ברייתא, וואו די ברייתא האט מען געפרעגט א קשיא אויף ר' אילעא, שטייט גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור משלם תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמישה זאגט ער כעין שגנב יעצט פארוואס כעין שגנב איז איינמאל איז שווער כלפי די כפל מיט די ד' וה' דאס איז געווען די ערשטע חלק פון רש י רב האט געזאגט אז כפל וד' איז כשעת העמדה בדין דא שטייט כפל וד' וה' כעין שגנב און דעמאלט האט רש י געזאגט אז די גמרא גייט פרעגן די קשיא באלד. נאכדעם איז רשי ממשיך דא ביי אונז און רשי זאגט אז לכאורה איז דא א קשיא אויך אויף רבה ווייל רבה האט געהאט געזאגט אז תברה או שתייה משלם כדהשתא און דא שטייט אויף אויף אלעס אז מען צאלט כעין שגנב זאגט ער ולרבה דאמר תברה או שתייה משלם ד' כדהשתא ליכא לאותובי דיכול לשנויי דהך מתניתא כפל ד' וה' דווקא נקט אבל קרן אפשר די קרן טאקע צאלט מען כדהשתא? דאס וואס עס שטייט דא כעין שגנב איז ווייל די עיקר וויל די ברייתא זאגן די כפל ד' וה' ווייל אז די קוקסט ריכטיג אין לשון הברייתא עס ווערט נישט דערמאנט די קרן דארט שטייט תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמישה איז כעין שגנב ס'קומט אזוי ווי א פארקערטע צי פארקערטע מימרא פון רב רש י זאגט אז בעצם קען אויסקומען אז כפל וד' וה' איז כעין שגנב און די קרן כדהשתא פונקט פארקערט ווי רב האט געזאגט פריער. אבער דאס הייסט פארוואס כפל וד' וה' איז כעין שגנב ווייסען מיר נאכנישט מיר ווייסען אז די גמרא גייט פרעגן די שאלה אבער פארוואס ס'זאל זיין קרן כדהשתא ווייל דאס איז דאס איז געווען די רבה'ס יסוד יא זאגט די הייליגע יעצט מיר אבער לאמיר צוריק גיין צו די אנדערע פרט דאס איז כעין שגנב מיט מיט כדהשתא דאס איז די סוגיא פון נעכטן און באלד נאכאמאל די סוגיא אבער יעצט רעדן מיר א אנדערע פרט אינגאנצן צו טלה ונעשה איל, ועגל ונעשה שור, צו דער פעולה הייסט א שינוי. דאס וויל איך וויסן. אילעא האט געזאגט, ר' אילעא האט געזאגט ס'הייסט א שינוי. ולכן האט ר' אילעא געזאגט דאס וועט פטר'ן פון דלת וה', ווייל שלו הוא טובח שלו הוא מוכר. זאגט די גמרא, ואי סלקא דעתך קנייה בשינוי, איז וואס די גאנצע נושא פון צאלן בכלל? אמאי משלם? דו ביסט מאכסט מיר א נידון, פארברענגט זיבן אכט מינוט אויף די סוגיא כדהשתא, צו צו צו צו אזוי ווי כעין שגנב, מען צאלט נישט, מען צאלט נישט, פארוואס? ווייל ס'איז געווען א שינוי מיטן שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, אמר ליה האט ר' אילעא געענטפערט, ואלא מאי שינוי לא קני, איז די ווארט דא דארף מען טייטשן, ואלא מאי דער סארט שינוי, און מען רעדט נישט דא צו שינוי איז קונה, שינוי איז קונה איז א משנה. ואלא מאי זאגט ר' אילעא צו ר' חנינא, וואס האלטסטו? אז די סארט זאך אז ס'וואקסט פון זיך אליין, דו האלסט אז ס'הייסט נישט קיין שינוי? זאגט ער, אז אויב אזוי פרעג איך צו דיר, אמאי משלם כעין שגנב, לשלם כי השתא. ער פרעגט אויב אזוי קען איך נישט פארשטיין פארוואס ס'זאל זיין כעין שגנב, מען דארף עס זיין ס'זאל זיין כדהשתא. איז די גמרא, אויך רש"י רעדט נישט אויס וואס די גמרא מיינט צו פרעגן. פארוואס? אבער די מפרשים זאגן עפעס בערך אזא סארט יסוד, ער זאגט אים אזוי, ווען ס'איז א אנדערע חפץ, ס'איז געווען חפץ, ס'האט געהייסן א', עפעס איז געשען מיט אים און ער הייסט ב', איז יעצט איז דא אויכט שלב א' און שלב ב' איז איך דארף דן זיין, מען גיט די ערשטע פרייז און מען גיט די שפעטערדיגע פרייז, אבער אויב דו פארשטייסט אז עס איז נישט קיין א' מיט ב', פארוואס רופסטו עס נישט אן קיין שינוי? ווייל דו זאגסט אז דאס איז די טבעישע התפתחות, ווייל עס איז עומד אז עס זאל געשען אזוי, איז אויב אזוי, איך פארשטיי נישט, האט ער דאך גע'גנב'עט א איל, פרעגט די גמרא. ער האט נישט גע'גנב'עט א טלה, ער האט גע'גנב'עט א איל, ער האט גע'גנב'עט א פאטענציאל. ווען מ'לערנט ווי מיר, אז ס'איז געווען א טלה, איז נישט געווען קיין איל. דאס אז ס'איז געשען, דאס איז א נייע זאך? איך קוק עס אן כאילו ניי. דאס הייסט, לאמיר עס ארויסברענגען מיט ווערטער, דער פרט אז ס'איז עומד צו געשען פון זיך אליינס, אדער אז די כח ליגט אינעווייניג אין דעם חפץ, און ס'איז גראדע נאכנישט ארויסגעקומען פון אתכסיא צו אתגליא, יענע ענין, וויפיל דו פארשטייסט אז מיר רעכענען זיך דא רב חנינא אז איך קען זיך נישט רעכענען נאר מה שעיניו רואות און ס'הייסט א ניין נישט נישט אזוי דאס איז רב אילעא'ס גאנג יא ס'נישט ס'די זעלביגע זאך איך גיב דיר עס אפ אזוי ווי ס'איז רב חנינא לערנט אז די פאטענציאל וואס ליגט אין א חפץ איז שוין געווען דארטן אנהייב אויך. ס'איז נישט געשען, ס'איז גארנישט געשען. ס'איז גארנישט געשען, איז אויב אזוי, ווען ער האט גע'גנב'עט האט ער שוין גע'גנב'עט דעם איל. איז אויב אזוי פארוואס זאגסטו כעין שגנב? ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין אמת, יעצט איז כעין שגנב. דאס איז די גמרא'ס קשיא. זאגט די גמרא, אמר ליה. האט ער, וואס האט ער אים געענטפערט, מען דארף עס קענען זינגען ריכטיג. האט ער אים געענטפערט אזוי, אמר ליה כי השתא היינו טעמא דלא משלם, אט אזוי, אמר ליה כי השתא היינו טעמא דלא משלם, משום דאמר ליה, תורא גנבי ממך, איך האב געגנב'ט פון דיר אטו דיכרא גנבי ממך, בתמיה זאגט רש"י, האט רש"י געהאלטן דא דארף מען נאר לייגן טראפ, מען דארף נישט מסביר זיין, עס הייסט אין דעם דינגען זיי זיך, אין אנדערע ווערטער, רב אילעא האט געהאלטן אז ס'איז דא די ממה נפשך, אויב האלט מען ווי ר' חנינא אז א שינוי נעשה ממילא איז נישט קיין שינוי, איז א איל מיט א טלה ס'איז די זעלבע זאך. און אויב אזוי איז דאס געלעגן אין דעם כח, איז ווען יענער האט געגנבעט א טלה האט ער געגנבעט א עין, ווען יענער האט געגנבעט א עגל האט ער געגנבעט א שור, דאס האט ער געגנבעט. אויב אזוי וואלט געדארפט זיין כי השתא, און אויב ס'שטייט כעין שגנב איז א ראיה צו מיר. אז איך קוק נישט אז די פאטענציאל דארטן דא, און עס איז געווען א טלה, ער איז נישט געווען קיין איל, געווען א טלה. אויב ס'איז געשען אזא ריזיגע שינוי אינמיטן, איז יעצט איז ער א אנדערע זאך, ער איז נישט די זעלבע זאך. איז פון די עצם זאך וואס איז געשטאנען אין די ברייתא אז מ'צאלט כעין שגנב, האט רבי אילעא געהאט א ראיה אז א טלה איז ניט קיין איל, און אויב אינמיטן האט זיך עס נשתנה געווארן איז עס נשתנה געווארן, אז עס איז נשתנה געווארן איז שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, ווייל רבי אילעא לערנט אז מען קען נישט מחלק זיין צווישן די סוגיא צו ס'הייסט א שינוי, און די סוגיא צו ווען יענער האט גע'גנב'עט צו ס'הייסט אז ער האט גע'גנב'עט די פאטענציאל צו ער האט נישט גע'גנב'עט די פאנטענציאל. מ'קען נישט מחלק זיין צווישן די צוויי. אדער זע איך אין אים שוין פון אנהייב אז ער איז א איל, און אויב אזוי דארף איך דארף איך טאקע צאלן אזא סארט קרן, און דעמאלטס טאקע הייסט עס נישט קיין שינוי. אבער היות אז די ברייתא האט געזאגט אז מ'צאלט כעין שגנב, איז א סימן פון דארטן אז איך רעד ווי לאנג ער איז א טלה איז ער א טלה. און אויב ווי לאנג איז א טלה איז ער א טלה הייסט עס א שינוי. ר' חנינא האט צושפאלטן צווישן די צוויי סוגיות. איז דאס נוגע לגבי הלכות שינוי, זאג איך, אז איך זעה נישט אזא שינוי, וואס הייסט? נישט קיין שינוי, אזוי גייט דאס, אזוי וואקסט עס. איך קען נאכאלץ נישט תובע זיין פון דעם גנב אז ער האט גע'גנב'עט א איל, ווייל ווען ער האט עס גע'גנב'עט איז עס נאכנישט ארויסגעקומען מן הכח אל הפועל, און גניבה קען מען נאר מחייב זיין אויף וואס ער האט למעשה גע'גנב'עט, נישט וואס איז געווען דארט אינעווייניג. דאס איז די מחלוקת רבי אילעא מיט רבי חנינא. זאגט די גמרא אז ס'איז ארויפגעגאנגען אביסעלע די טענער, ווען רבי אילעא האט געהערט אז רבי חנינא איז מחלק, אמר ליה רחמנא ניצלן מהאי דעתא, דער אייבערשטער זאל אפהיטן פון אזא שיטה, אבער ר' חנינא האט אים געענטפערט אדרבה רחמנא ניצלן מדעתא דידך, אה דו ווילסט רעדן דעם שפראך, דער אייבערשטער זאל אפהיטן פון דיין פון דיין פון דיין גאנג.

יא, כלומר ס'איז א פשוטע זאך מען דארף מחלק זיין. זאגט די גמרא ווייטער, יעצט לאמיר גיין, איז האבן מיר געהאט א מחלוקת רב אילעא מיט רב חנינא'ס וואס הייסט א שינוי. מתקיף לה רב זירא וניקנינהו בשינוי השם. כ'האב דא עפעס א גרינגע לעזונג צו די טיפע פראבלעם. וואס איז די טיפע פראבלעם? וויפיל דו ביסט דן אין דעם שינוי אין די מהות, צו דאס איז די זעלבע זאך צו עס איז נישט די זעלבע זאך. אויף דעם זאגסטו אז א זאך וואס גייט וואקסן אויף מארגן איז שוין געווען אין אים אינעווייניג, דארטן פאסט די וויכוח, אבער וואס קען מען נישט זאגן פשוט, ס'איז דאך דא א שינוי וואס טוט די זעלבע פעולות לגבי גזלן אז ס'לייגט זיך אריין אינגאנצן רשות, שינוי השם, אז ס'הייסט א אנדערע נאמען, לגבי דער פרט פון שינוי השם איז פשוט אז פריער האט עס געהייסן אזוי, און אין השם זאגט מען נישט פאטענציאל. ווייל דאס הייסט אזוי, דאס הייסט אזוי, ווילאנג ס'הייסט אזוי הייסט עס אזוי, נאר אין די די ען עי, אין די מהות, קענסטו זאגן אז ס'ליגט שוין דארט אין די מהות. ניין אבער ס'דא א דין פון שינוי השם. די קלענסטע זאך שינוי השם איז משל. פארוואס זאגסטו נישט פשוט שינוי השם? אמר רבא, האט רבא געזאגט, דא גייט אביסל יעצט גאנץ גרינג, אמר רבא, שור בן יומו קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. פארטיג. ס'איז נישט דא קיין שינוי השם. א גרינגע תשובה. ס'איז נישט דא. ברענגט די גמרא א מקור, שור בן יומו קרוי שור דכתיב, שור כשב ועז כי יולד, וואס איז כי יולד? ווי ווי וועט מען באשאפען א שור? די תירוץ איז אפילו ווען ער איז א עגל, עגל איז אזוי ווי מער א מדויק'דיגע נאמען, אבער זיין כללישע נאמען איז דאך פון די ערשטע טאג, איל בן יומו קרוי איל דכתיב ואילי צאנך לא אכלתי, אזוי האט יעקב געזאגט פאר פאר לבן, אילים הוא דלא אכל כבשים אכל, דאס הייסט ער האט נישט דערמאנט דער נקודה, תירוץ איז אלא שמע מינה, אז איל מיינט פון אנהויב ביזן סוף הייסט ער איל, נו אז מען וויל קען מען געבן פאר די ערשטע פאר יאר א קלענערע נאמען, איל בן יומו קרוי איל, איז דאס בכלל נישט קיין קשיא. פרעגט די גמרא מכל מקום קשיא, דאס הייסט אזוי, ס'איז א מחלוקת ר' חנינא מיט ר' אילעא, דאס איז מסודר, אבער ר' חנינא איז דאך נישט געקומען אליינס, ער האט געברענגט א ברייתא, ווען ר' חנינא זאל אליינס האלטן אנדערש, לאמיר זיך דינגען, מיר זאגן רחמנא ניצלן מהאי דעיתא, געזונטערהייט, אבער נישט דאס די מעשה, די מעשה איז אז ר' חנינא האט סך הכל געברענגט א ברייתא, נו וואס טוט ר' אילעא מיט די ברייתא? ער קען נישט סתם זאגן איך דינג זיך, ער איז דאך א אמורא. אמר רב ששת, האט רב אילעא וועט לערנען הא מני בית שמאי, ער האלט אז די ברייתא איז נישט קיין קשיא, ווייל ס'איז בית שמאי דאמרי שינוי במקומו עומדת, ולא קני, ס'איז דא אזא שיטה, ס'איז דא א שיטה פון בית שמאי וואס האלט אז שינוי נישט קונה, געענדיגט, איז עס עפעס אזא מין תשובה, איך קען שוין גיין מיט דיר, שור נעשה איל, נעם די גאנצע ברייתא, ס'גייט ווי בית שמאי. די ברייתא וואלט געקענט זאגן יעדע סארט שינוי אין די וועלט ווייל בית שמאי האלט נישט דתניא ווען מ'לערנט די ברייתא נתן לה באתננה חיטין א זאך וואס א מענטש גיבט פאר א זונה אלס א תשלום פאר א עבירה איז דאך אסור לקרבן איז לאמיר זאגן ער האט איר געגעבן חיטים אבער די בעל די זונה איז געגאנגען ועשאן סולת זי האט עס געמאכט מ'האט עס משנה געווען די מהות זיתים מ'האט אים געגעבן אלס אתנן ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור צו מאכן מיט דעם א קרבן תני חדא מותר יעצט א פסוק אין די תורה אז מען טאר נישט, נאר וואס די תשובה, די תשובה איז ער האט עס משנה געווען, אבער עס איז דא צוויי ברייתות, ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורק, דא גוריון איז א נאמען פון א מענטש, אספורק איז א נאמען פון א פלאץ, אז בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין, און אויב אזוי, דאס די צוויי ברייתות, עס איז געווען א שינוי, און צו נאך דער שינוי הייסט ער אז ער איז עפעס אנדערש, איז א מחלוקת. מאי טעמא דבית שמאי, דכתיב, עס איז, ער זאגט אז עס איז די מקור וואו בית שמאי האלט אז שינוי איז נישט משנה די מהות, איז גאר ביי אתנן.

זיי דינגען זיך סתם אין שינוי, מיר גייען אריבער ס ו עמוד א' זעלבע זאך האט האט בית הלל געהאלטן הם ולא ולדותיהם הוא דאתא אז מען גיבט א בהמה אה? בית שמאי בית שמאי אה כ'האב פארפעלט דריי ווערטער דא אנטשולדיגט, בית הלל האט געהאלטן הם ולא שינוייהם יעצט וואס טוט בית שמאי מיט דעם הם? בית שמאי האט געלערנט ההוא, מיר גייען נאך עפעס אויף עמוד א', ההוא הם ולא ולדותיהם הוא דאתא. אז די ולדות בין איך אויך מסכים אז ס'איז א אנדערע זאך. יא, קוקט ער. יא, רש י קוקט אריין אין תוס' די ערשטע שורה, בית שמאי זאגט אזוי, חיטין ועשאן סולת, האלט איך איז נישט קיין שינוי אז מ'זאל עס קענען מקריב זיין, אבער אז ס'איז שוין א ולד, בין איך מסכים זאגט בית שמאי. ובית הלל האט געהאלטן תרתי שמעית מינה הם ולא שינוייהם, הם ולא ולדותיהם, איז אויב אזוי אלעס בלייבט מותר אפילו די שינוי איז מותר, ובית הלל הא כתיב גם עפעס דארף מען דאך מרבה זיין עס זאל בלייבן אסור, זאגט די גמרא ביסט גערעכט גם לבית הלל קשיא. זאגט די גמרא יעצט גייט מען צוריק צו די סוגיא רבי אילעא מיט רבי חנינא, עד כאן לא פליגי, רבי אילעא מיט רבי חנינא האבן זיך געדונגען צו דאס הייסט א שינוי, אלא דמר סבר שינוי קונה, דאס הייסט דער סארט שינוי איז קונה ומר סבר אין שינוי קונה, דאס הייסט זיי האבן זיך געדונגען צו דער זאך אבל לענין שלומי כולי עלמא כדמעיקרא משלם. דאס הייסט יעצט גייט די גמרא צוריק צו פרעגן דער קשיא אויף רב וואס רש י האט דערמאנט מיר האבן עס אויסגערעדט בהרחבה דא, אקעי אבער אז דו ברענגסט שוין די ברייתא איז דא א אנדערע קשיא פון די ברייתא, וואס איז די אנדערע קשיא פון די ברייתא? אז די ברייתא איז געשטאנען אז כפל מיט ד' וה' צאלט מען כדמעיקרא נישט כדהשתא, דקתני, ווייל די ברייתא האט געהאט געזאגט און אויף דעם האט קיינער נישט זיך געדונגען, אז משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב, לימא תיהוי תיובתא דרב, דאמר רב קרן כעין שגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין, איז וואס טוט זיך מיט די פרט? אמר רבא האט רבא געענטפערט. די מעשה איז אזוי, אויב די גנב וויל צאלן טלאים, דאס הייסט פשוטע בהמות, קען ער צאלן כדמעיקרא, אזוי ווי די ערשטע ארגינעלע פרייז. אויב וויל ער צאלן דמים, דעמאלטס דארף ער צאלן כשל עכשיו. דאס איז די לשון פון רש"י, כלומר הבא לשלם טלאים כדמעיקרא סגי. פארוואס כדמעיקרא סגי? רש"י זאגט טלה גנב טלה משלם. דאס איז דאס וואס רב האט געזאגט אז מען דארף צאלן כשעת העמדה בדין, איז אלעמאל נאר ווען מען צאלט מיט געלט. די די די די די חילוק רשי איז משמע די חילוק איז אז רשי זאגט צוויי ווערטער דארטן טלה גנב טלה משלם טלה גנב טלה פארקלערט פיל טלאים. אבער דאס זאגן שוויות. דארף מען גיין מעריך זיין די שוויות יעצט פון דאס ניי. יא. אסאך ראשונים, דאס איז רשי'ס גאנג. אז יעצט וועגן שוויות דארף איך גיין, אויב אזוי קוק איך ווי יעצט. אויב איך טלה, כאילו דארף איך נישט קוקן די שוויות פונעם טלה. יא. אבער תוס' לערנט אז די תשובה פון די גמרא איז מחלק זיין צווישן א שינוי אין די גוף הבהמה, אדער אין די יוקרא וזולא פון די פרייזן. ווייל די שפאלט האט שוין געהאט די גמרא געברענגט פריער. ס'איז דאס וואס די גמרא ענטפערט טלאים כדמעיקרא, מיינט צו זאגן אז טלאים אויב ס'געשען א שינוי אין דעם גוף הבהמה למשל נתפטמה מיט אזעלכע סארטן זאכן, דעמאלטס איז כדמעיקרא, דאס איז כשעת הגניבה, און די ברייתא רעדט דאך טלה ונעשה איל, איז נישט געשען קיין יוקרא וזולא. ס'איז געשען בדומה צו די מושג פון פיטמה מיט הכחישה, וואס איז געשען דא, נישט פיטמה נאר פון זיך אליינס איז געווארן דער טלה ונעשה איל, דער שינוי איז געשען אין די טלאים, איז ביי טלאים איז דא די דין אז מען גייט כשעת הגניבה, אבער אויב ס'איז געווען די פרייז און דמים מיינט נישט אז איך קום צאלן דמים, נאר די סיבה פארוואס ס'איז דא א שינוי איז וויבאלד די פרייז פון א בהמה איז ארויפגעגאנגען, נישט די בהמה האט זיך געביטן בכלל. יקרה וזולה, דארטן האט רב געזאגט מען גייט כשעת העמדה בדין. די שפאלט איז שוין געשטאנען אין די גמרא פריער, די גמרא האט שוין געהאט געפרעגט די קשיא, און די גמרא האט געזאגט אז ווען ס'איז פיטמה מיט די אלע סארטן זאכן גייט מען כדמעיקרא, און ווען ס'איז יוקרא וזולא נאר דארטן האט רב געזאגט אז מען גייט כשעת העמדה בדין. וואס ווערט דא ניתוסף איז א סיי אין. וואס און סיי אין פארוואס א חידוש לגבי דעם, ווייל פריער האט מען גערעדט אז די גנב איז געגאנגען טון, האט די גנב געהאט א טענה, איך בין עס מפטם און דו גייסט נעמען כפל אויף דעם, אבער דא זאגען מיר אפילו אויב די גנב האט עס נישט געטון, נאר עס איז געווארן פון זיך אליינס, אבער סוף כל סוף, נישט די פרייז האט זיך געביטן, דער בהמה בייט זיך, דעמאלט זאג איך אז איך דארף נישט זיך רעכענען מיט די שינויים וואס איז געשען דא אינמיטן, מה שאין כן ווען מען דארף עס אפשאצן, און מען דארף קוקן וואס די פרייז אין גאס, די פרייז פון די בהמה, די פרייז בין איך יעצט מחליט, ווייל דאס איז געווען שיטת רב, כשעת העמדה בדין, ווייל יעצט ווערט דער חיוב אזוי ווי די סברה פונעם ראש. זאגט די גמרא אמר רבה, הייבט זיך אן א נייע פעסטע סוגיא, שינוי קונה. שינוי האט א כח צו מאכן א קנין, און דאס איז אין א פסוק, און דאס איז אויך אין א משנה, כתיבא ותנינא.

דאס הייסט אז דער שינוי האט געמאכט אז איך בין שוין נישט יא איז כשעת הגזילה מיינט ער גיט דמים, נאר וועלכע דמים כשעת הגזילה אבער די כלים מיט די בגדים האלט ער. יא, אדער דא נאך א משנה אין חולין, אי נמי די די גמרא זאגט דא צוויי משניות, אז דארטן שטייט לגבי די חיוב ראשית הגז, א מענטש דארף עס געבן פאר דעם כהן, לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו, די בעלים איז געגאנגען און גענומען די ראשית הגז און עס געפארבט, דעמאלטס איז ער פטור פון עס געבן, און גראדע דארטן דארף ער אים נישט געבן געלט אויך נישט, ווייל ס'ווערט א ממון שאין לו תובעים, איז אויב אזוי איז ווערט ער אינגאנצן פטור, רש"י זאגט, קני בשינוי, אפילו דמים לא משלם, דאין כהן יכול להזמינו בדין דיכול לומר לאחר אתננו, אבל קודם שצבעו, פאר האט עס לדעת איז מי שחטפו זכה בו. יא. איז על כל פנים, דארטן איז דא, זעט מען אז ברגע וואס ס'איז נשתנה געווארן איז דער חפץ איז שוין נישט די זעלבע חפץ, דער מענטש האט עס קונה אינגאנצן. אז ס'ווערט נאר א חיוב דמים, און גראדע דארטן די חיוב דמים האט מען נישט קיין וועג וויאזוי ארויסצונעמען. זאגט רבה, איך האב דאס געזאגט אלס א הקדמה, איך וויל וויסן, יאוש, אויב נאך די גזילה איז געגאנגען די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, וויל איך וויסן, אמרי רבנן דניקני, איך ווייס אז דאס האט אויך די זעלבע פעולה פון שינוי, אז דאס מאכט אז די גזלן באקומט דאס, אינגאנצען, נישט נאר להתחייב באונסין ווייל דאס האט ער באקומען ביי די משיכה, נאר דעמאלטס באקומט ער עס אז יעצט דארף ער נאר אפגעבן דמים. איך האב איין שאלה מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן. איך ווייס אז יאוש העלפט, איך וויל וויסן צו מדאורייתא צו מדרבנן. זאגט די גמרא, די צדדים זענען אזוי. אי דאורייתא. איז דא א קלער א קלארע מקור אויף דעם? מידי דהוה אמוצא אבידה. מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה מקמי דתיתי לידיה קני ליה. אויב די בעלים האבן זיך מייאש געווען איז די הלכה איז אז ס'ווערט זיינע, יעצט גראדע דארף מען דא שטארק מדייק זיין אז די גמרא איז די גמרא זאגט אז די יאוש ביי אבידה ביי אבידה העלפט נאר אויב ס'איז געווען פארדעם וואס אנגעקומען צו די מוצא זיין האט עס פארלוירן. געווען א יאוש און נאך דעם האט עס דער מוצא געטראפן דעמאלטס איז די הלכה איז אז ער איז דאס קונה איז האי נמי איז אבער אבער דאס איז א פרט כ'האב עס נאר דערמאנט ווייל ס'איז א וויכטיגע פרט אבער נישט דאס איז די די סוגיא לויפט נישט אויף די פרט די סוגיא לויפט אויף די פרט אז יאוש העלפט ביי יאוש אז יאוש העלפט ביי אבידה אזוי אז מ'לערנט זיך אויס אין מסכת אין מסכת בבא מציעא אין אלה מציאות רשי ברענגט דאס, מנין לאבידה ששטפה נהר הואיל ונתייאשו בעלים שהיא מותרת, דארפסט עס נישט אפגעבן, תלמוד לומר, אשר תאבד ממנו, שאבודה ממנו ומצויה לשאר אדם. יצא זו, אז וויבאלד אז ס'אבודה ממנו מכל אדם, האט ער זיך שוין אינגאנצן מייאש געווען, דארף מען עס נישט צוגעבן. אזוי די הלכה ביי אבידה. צוריק צו די גמרא, אפשר זאל מען מדמה זיין גזילה צו אבידה, האי נמי כיון דמייאש מרה, קני ליה, איז האט רבה געזאגט, אפשר די מושג אז יאוש העלפט איז א דאורייתא, או דילמא לא דמיא לאבידה, ווייל אבידה הוא דכי אתאי לידיה בהתירא, אתאי לידיה, וואס איז געקומען לידיה בהתירא, צוליב דעם העלפט יאוש, אבל האי, כיוון דבאיסורא אתאי לידיה, איז בעצם וואלט יאוש נישט געדארפט העלפן. וואס? דו ביסט א גנב. גיב עס אפ. יענער זאגט יא אבער יענער האט זיך מייאש געווען. שכוח. דו האסט אים געמאכט אז ער זאל זיך מייאש זיין. דאס הייסט נישט מייאש געווען. אבער וואס איך ווייס אז יאוש העלפט אבער לויט די צווייטע צד איז נאר מדרבנן. דאמור רבנן ניקני די גזלן זאל עס קונה זיין מיט תקנת השבים. מ'האט געוואלט העלפן דעם גזלן אז ס'זאל אים זיין גרינגער אפצוגעבן און אויב ער דארף אלעמאל אפגעבן דעם חפץ און ער קען נישט צאלן מיט געלט וועט זיין שווערער. מ'האט געוואלט כאילו ראטעווען דעם מצב. דאס איז די דאס איז די יסוד הדברים.

יא, איז תוס' פרעגט די קשיא, אז תוס' פרעגט די קשיא אז לכאורה ווי קען ער לערנען פון אבידה, אבידה העלפט דאך נישט קיין יאוש אויב ס'איז געווען שפעטער, און דא רעדסטו אז ס'איז געווען שפעטער, איך פארשטיי נישט וואס ווילסטו, די גמרא אליינס האט עס געזאגט קלאר, דאס איז תוס' קשיא, תוס' זאגט אז די פשט איז זייער א געשמאקע פשט, אז אז ביי אבידה הגם אז ער קען זיך נישט פטר'ן פון השבה אויב ס'איז געקומען צו אים פאר א יאוש, אבער ער ווערט פטור פון די, אויב ס'ווערט א יאוש שפעטער דארף ער נישט געבן די גוף החפץ, און ער קען געבן געלט. דאס וואס מיר זאגן אז יאוש העלפט נישט שפעטער, יאוש העלפט נישט אז דו ווערסט פטור פון השבה, אבער יאוש וואס איז געקומען נאכדעם וואס ס'איז ביי דיר, העלפט נאך אלץ אפילו ביי אבידה, אז דארפסט נישט אפגעבן די חפץ און נאר די דמים, איז אויב אזוי, דאס האב איך דאך געוואלט לערנען ביי גזילה, איז פאר מיר דאס גענוג גוט, ביי גזילה וויל איך לערנען אז אויב ס'קומט יאוש נאכדעם וואס ס'איז ביי מיר, נישט זאל מען פטר'ן, איך וויל אז ער זאל קענען אפגעבן דמים און עס זאל נישט זיין קיין אשר גזל, דאס איז שיטת רבה, ר' יוסף אמר האט ער א שאלה, ר' יוסף אמר יאוש אינו קונה אפילו מדרבנן, ביי גזלן העלפט נישט קיין יאוש. איתיביה ר' יוסף לרבה, האט ער געפרעגט א קשיא פון די משנה אין הגוזל עצים, דאס שטייט גזל חמץ ועבר עליו הפסח, מיר גייען אריבער צו סמך וואו עמוד ב, אומר לו, הרי שלך לפניך, הגם אז יעצט איז עס אסור בהנאה מיט אלעס, אבער די חפץ איז נאך אלץ דא, ער קען נאך זאגן הרי שלך לפניך. יא. רשי זאגט ווייל היזק שאינו ניכר הוא, ס'איז דא, נעם די ברויט, די ברויט איז דא. זאגט די גמרא והא כיון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש, אוודאי די בעלים האבן פארשטאנען ווען ס'איז געקומען ערב פסח משש שעות און למעלה אז ס'איז געענדיגט, האט ער זיך מייאש געווען. ואי סלקא דעתך יאוש קונה, אז אויב אזוי אמאי, פארוואס, אמאי אומר לו הרי שלך לפניך, דמי מעליא בעי שלומי ליה, דאס יעצט גייט עס ארבעטן פארקערט פאר די גזלן. דאס האט זיך געענדיגט די נוי, דער חפץ איז אריין ביי דיר, און אויב אזוי דארפסט אים צאלן געלט, פארוואס צאלסטו אים נישט קיין געלט? דא האט דאך געווען יאוש, די קשיא איז אויב יאוש איז קונה, וואלט די גזלן געדארפט צאלן געלט, אמר ליה, ענטפערט רבה, כי קאמינא אנא זה מתייאש וזה רוצה לקנות. איך האב גערעדט אויף אזא סארט אופן דעמאלס איז יאוש קונה, אבער האי זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות. אויב די פשט איז אז יענער וויל נישט קונה זיין דעמאלס ווייס איך אויך זאגט רבה אז יאוש העלפט נישט. עד כאן.